שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. עס גייט מיר זיך היינט האלטן זייער זייער קליין. עס גייט מיר זיך נישט סתם האלטן קליין, נאר מיר ווערן ממש ווערן קליין, לאמיר איינשרימפן צו גאר גאר גאר א קליינע, אויף א גאר גאר גרויסן פארנעם, לאמיר קליין ווערן אויף א גאר גרויסן פארנעם. פארוואס? כדי אונז זאל מיר האבן אמאל א געלעגנהייט צו זען וואס עס טוט זיך אין דער קליינער וועלט, אין די קליינע וועלטן, אין די עולמות וואס ליגן אונז ממש אונטער די נאז און ביי די שפיץ פינגער, אבער וואס אונז קען מיר נארמאלערהייט נישט זען. און די פאקט וואס אונז קען מיר עס נישט זען, אונז קען מיר נישט אריינקוקן דארטן, אונז קען מיר נישט אריינקריכן, זיכער נישט אריינקריכן אין די גאר קליינע, לאמיר זאגן מצומצם'דיגע וועלט, שטערט אונז פון כאפן וואסערע נפלאות דארטן איז דא, וואסערע אויס וואסערע מורא'דיגע אויסטערלישע אינטערעסאנטע וועלט יענץ איז, די קליינע וועלט. וואס הייסט אינטערעסאנט? נישט ווייניגער אינטערעסאנט ווי די גרויסע וועלט, די גרויסע וועלט אין וואס אונז לעבן מיר, דארטן וואו אונז דרייען מיר זיך, די סייז וואו אונז זעמיר אריינגעשטעלט געווארן, איז די גאר גרויסע וועלט קען מיר אונז אויך נישט באמת אזוי גוט זעהן, אבער אונז האמיר שוין יא אביסל א גרעסערע השגה. אונז האמיר א שטיקל גרעסער השגה אין די גרויסע וועלט, אבער די אמת'דיגע פארנעם דערפון, די אמת'דיגע הבנה, און די אמת'דיגע הכרה פון די גרויסע וועלט, דאס האמיר אויך נישט. אונז קוקט מיר ארויף ביינאכט צום הימל, און אונז זעהן מיר אסאך קליינע פינטלעך, אומצאליגע, א אומצאליגע סכום, א ריזיגע סכום פון פיצעלע פינטלעך וואס פינקלען. דאס זענען שטערנס. אבער אונז האמיר א שטיקל געדאנק דערוועגן. אונז ווייסט מען אז מען רעדט פון הונדערטער ביליאנען גרופעס פון שטערנס. אונז האמיר גענוג ווייט. די שטערנס זענען פון אונז גענוג ווייט, די מרחק צווישן אונז איז גענוג גרויס, אז אונז זעען מיר נישט אז די גאנצע זאך אויבן איז נישט קיין, די גאנצע חתונה פינקלדיגע פינטעלעך איז נישט איין גרויסע כאאס, איין גרויסע ריזיגע זאל מיט טאנצעדיגע נקודה'לעך, נאר דארט איז אויך דא א סיסטעם מיט א סדר, מיט עקטיוויטי, מיט טעטיגקייטן, ס'טוט זיך דארטן, מ'רעדט פון הונדערטער ביליאנען גרופעס שטערנס, וואס יעדע איינע פון זיי באשטייט פון הונדערטער ביליאנען שטערנס, וואס יעדע שטערן איז טויזנטער צי גאר מיליאנען מאל אזוי גרויס ווי די וועלט, און דארטן איז אויך דא שייכות, דער שטערן האט שייכות מיט יענעם שטערן, דער גרופע האט שייכות מיט יענע, אבער, ווי געזאגט, א שטיקל השגה האמער, מען זעט עס כאטש פאר די אויגן. וואס אונז זעמער נישט, אדער וואס אונז זעמער ווייניגער, אדער אפשר פון וואס אונז טראכט מיר ווייניגער, איז די קליינע וועלט. סאו לאמיר יעצט אריין קריכן אין די קליינע וועלט, אנשטאט רעדן וועגן דעם, לאמיר ממש ווי מען זאגט עס עקספיריענסן, לאמיר אריין לאמיר אריין גיין אין יענע וועלט, איז כדי אריין צו גיין אין יענע וועלט אבער דארף מען זיך איינשרומפן, נישטא קיין ברירה, חזל געבן אונז די עצה אפאר מאל, א מענטש זאל זיך איינשרומפן, זאל זיך פארקלענערן כדי צו קענען זיך צופאסן צו עפעס אדער עמיצן וואס איז קלענער ווי אים, ווייל אויב וויל מען האבן א קשר, אויב וויל מען האבן א שייכות, דארף מען דאך קענען האבן, דארף מען דאך קענען זיך פארבינדן מיט יענעם, איז אויב קען יענער, יענער קען נישט ווערן גרעסער, לאמיר אונז כאטש ווערן קלענער. בס. אקעי, סאו לאמיר אנפאנגען מיט אונזער סייז, לאמיר אנפאנגן מיט אונזער מאָס, מיט אונזער גרויס, ווי אונז שטיי מיר און גיי מיר אזוי, און אונז טרעפט מען זיך ביי אונזער געווענטליכע, יא, א מענטש איז, אן ערוואקסענע מענטש איז ערגעץ וואו פון, לאמיר זאגן, פינף, זעקס פיס הויעך צו וויפיל, און אונז שטיי מיר אין א פארק. די פארק איז בערך טויזנט פיס, טויזנט מעטער, לאנג. טויזנט מעטער איז ארום דרײַ טויזנט צוויי הונדערט און אַכציק פיס. א מעטער איז ארום דריי מיט א דריטל פיס בערך. סאו ווי גרויס איז אזא פארק? ס'איז גענוג גרויס פאר א פֿופֿצן מינוטיגן שפאציר. אקעי, אונז שטיי מיר אין דעם פארק, און אונז האמיר באקומען דא פון עמיצן, ס'איז אדורך מיר האמיר געטראפן אין א, מיר האמיר געטראפן א קוויטל, א צעטל ערגעץ וואו אונטער א שטיין, מיט א סגולה, מען זאגט פארשידענע שמות מיט צירופים, און דאס מאכט אז אונז זאל מען ווערן אויף אמאל איינגעשרומפן, מען ווערט קליין, זייער זייער קליין, איצט אונז ווערמער קליין, אבער אונזערע השגות בלייבן די זעלבע גרויס, דאס הייסט אונז קענמער ווייטער זען, אונז קענמער הערן, אונז קענמער אויפכאפן, טראכטן, פארשטיין, יא, מען קען מיטהאלטן וואס עס גייט פאר. אקעי, מיר נעמען דעם קוויטל, דעם צעטל, מיט די צירופים, און אונז זאגמער וואס אונז זאגמער, און מיר טומער וואס מיר טומער, און אויף אמאל זעמער געווארן. דער נס איז געשען, אונז זעמיר איינגעשרומפן געווארן, אונז זעמיר יעצט, יעדער פון אונז, איך, דו, זעמיר אזוי גרויס ווי א ברעקל זאמד. א שטויבל וואס איז הויעך צוויי מילימעטער, א מילימעטער איז א טויזענטסטל פון א מעטער, ווי געזאגט פריער, ס'איז גרינגער צו גיין מיט מעטער ווייל ס'איז גרינג, ס'לאזט זיך גרינגער צוטיילן, ווייל דער סיסטעם פון. מעטער גייט אלעס גייט פער טויזענטסטל פון די פריערדיגע ס'דא טויזענט מעטער איז א קילאמעטער און א טויזענטסטל פון א מעטער איז א מילימעטער און אזוי ווייטער פיס מיט אינטשעס און די אנדערע וועג ווי מען מעסט אין אמעריקע אמעריקע און נאך געציילטע לענדער צוטיילט זיך נישט אזוי גרינג אזוי פונקטליך אזוי באקוועם אקעי סאו לאמיר גיין מיט מעטער און נאכאמאל לאמיר געדענקן א מעטער איז בערך דריי מיט א דריטל פיס איז די שטויבל אונז יעצט, יא, אני הקטן, קען עס זאגן במלוא מובן המילה, אני הקטן ואתה הקטן, אנחנו הקטנים, יעדער איינער פון אונז איז צוויי מילימעטער הויעך. יעצט, אונז שטיי מיר אויף דער ערד, און צופיסנס פון א גראזל. יעצט, אויב נעם מיר אונז אונזער מענטשליכע השגות פון פריער, און מען טראגט עס אריבער אין אונזער נייע וועלט פון דא, וועט אויסקומען אז די גראזל וועט אונז פארקומען ווי א אכט שטאקיגע בנין, יא אונז, די גאנצע זאך איז דא געשרינקן, אונז זעמיר געשרינקן, נישט די גאנצע זאך, אונז זעמיר געשרינקן, די וועלט ארום אונז איז געבליבן די געהעריגע גרויס, אלעס איז געבליבן ווי נארמאל, די איינציגסטע וואס שרינקט דא איז נאר איך, די מענטש, אונז אלע, לאמיר שרינקן אינאיינעם, יא? איז אונז, שטויבלעך מענטשעלעך, שטייענדיג צופיסנס פון אזא גראזל, זע מיר זיך שטיין פאר אן אכט שטאקיגן בנין. ריזיג, ס'איז היפש הויעך. די פריערדיגע פארק מיינט ס'איז נאך אלץ דא, די פארק וואו אונז האמיר אנגעהויבן, יא, וואס די פארק ווי געזאגט איז בערך טויזנט מעטער לאנג, איז יעצט פאר אונז שטויבלעך משונה'דיג אויסטערליש גרויס, דאס הייסט אין אונזער נייע יעצטיגע פיצעלע וועלט איז דער פארק אזוי גרויס ווי אין אונזער פריערדיגן גלגול, אונזער פריערדיגע געהעריגע גרויסע גלגול וואלט געווען פראנקרייך. פראנקרייך איז בערך פֿינף הונדערט און פֿינף און פֿערציק טויזנט סקווער קילאמעטער, בערך צוויי הונדערט און צען טויזנט סקווער מייל, אזוי גרויס איז יעצט די פארק פאר אונז, און אויב וויל מען זיך כאפן א שפאציר וואס וואלט אונז פריער אינעם ערשטן גרויסן גלגול וואלט עס גענומען פֿופֿצן מינוט, יעצט וואלט עס גענומען בערך א וואך מ'זאל זיך ארויסלאזן שפאצירן אויף דעם פֿופֿצן מינוטיגן שפאצירעדיגן פארק, און זאל מען יעצט גיין און גיין און גיין, נאך א וואך וועט מען ענדיגן די גאנצע שפאציר און אנקומען צו די אנדערע זייט. איז דער פארק איז שוין צו גרויס פאר אונז, און אונז דארף מיר איינשרימפן אונזערע השגות פון וואו אונז זעמיר, פון א שטאט, פון א פלאץ, צו א קלענערן שטח. אונז גיימיר נעמען פאר דעם א סקווער מיטער, א סקווער מעטער, דאס הייסט בערך צען מיט א דריי פערטל סקווער פיס שטח פון פונעם גראז. דאס איז וואו אונז וואוינמיר, און ס'איז א גרויסע שטאט. אין די סקווער מעטער פון דעם פארק שטח פון ערד האבן מיר דא ארום הונדערט טויזנט גראז, יעדע גראז איז א הויכע בנין, סאו אונז האמיר פאר זיך דא, אונז וואוין מיר יעצט אין א גרויסע שטאט וואס באשטייט פון הונדערט טויזנט בנינים, דאס איז צוויי מאל אזוי גרויס ווי מאנהעטן. יעצט, נישט די גאנצע וועלט באפעלקערונג איז געשרינקן, ממש נאר אונז, די אנדערע מענטשן אזוי ארום און ארום אינדרויסן פון אונז, זיי זענען געבליבן זייער געהעריגע גרויס, סאו אונז, שטויבלעך זעמיר יעצט ארום גענומען מיט ריזיגע ענקים, בני ענק, ריזן, אויסטערלישע ריזן, און זייערע פיס טריט, יעדעס מאל וואס יענע שטעלן א פיס, יענע רירן זיך פון פלאץ, הייבן אויף איין פיס, טראגן אים ארויף אויבן, ציען אים ארויף אויבן, לייגן אים צוריק אראפ, הייבן אויף די נעקסטע פיס, פאר אונז איז עס ממש א בחינה פון וועלטן, וועלטן ווערן באשאפן, א ריזיגע ריזיגע מאנסטער רירט זיך פון פלאץ, ווייל אין דעם מצב, אין דעם גלגול, וואלט א מענטש פאר אונז פארגעקומען פיר מאל אזוי הויעך ווי די עמפייער סטעיט בילדינג פון ניו יארק. און ס'איז איינע פון די העכסטע בנינים אין ניו יארק. אונז קענמיר זיך אויך שווער, זייער זייער שווער רירן פון פלאץ, ווייל די לופט איז זייער געדעכט. יעצט לופט איז סתם אזוי א ממשות'דיגע געדעכטע זאך, נאר ס'איז גענוג שיטער, גענוג ליידיג אז א מענטש, אדער עפעס וואס איז אין די געגנט פון זיין די זעלבע גרויס ווי א מענטש, קען זיך באקוועם רוקן אין דעם. ווען מען רעדט אבער פון א שטויבל, עפעס וואס איז נאר אזוי גרויס, איז די לופט צו געדעכט פאר אים, און ס'וואלט זיך געפילט ענליך ווי א מענטש זאל פרובירן צו שפאצירן אין האניג. און די אינסעקטן פליגן, בינען, זיי, זיי נוצן אויס דעם פאקט, זיי נוצן אויס דעם פאקט וואס די לופט איז אזוי געדעכט כפי ערך, דאס הייסט ביחס צו זייערע קליינע און גרינגע קערפערס, אז אזוי פליען זיי. זיי נוצן זייערע פליגלען צו פלאטערן אין די לופט, און די לופט פאר זייערע קערפערס וואס זענען קליין און גרינג איז גענוג געדעכט אז דורך דעם קענען זיי זיך הייבן אין די לופטן, שוועבן אין די לופטן און זיך באוועגן אין די לופטן. אבער פאר אונז יעצט דא, אונז. קליינטשיגע פיצעלע שטויבעלעך מענטשעלעך, איז אזא בין וואס קומט אן צו פליען די זעלבע בחינה ווי א העליקאפטער פאר א מענטש אין זיין געהעריגן גלגול, די לופט ציטערט אויף, ס'טרייסלט, און קוילי קולות הערן זיך, און די בי ווען די בין לאזט זיך אראפ, לאמיר זאגן אויף א גראזל אדער אפילו אויף דער ערד, ס'טוט זיך זאכן פליען ס'איז ממש כאאס, קוילי קולות און מ'קען ממש נישט שטיין לעבן דעם. אקעי אז מ'קען ממש נישט שטיין לעבן דעם און ס'אזוי שווער דא צו זיין איז צייט צו גיין ווייטער און ווייטער דא אין די פאל מיינט ווערן נאך קלענער זאלמיר נאך געדענקען האבמיר פריער זיך איינגע'חזר'ט אין זיכרון די שמות וצירופים וואס העלפן אונז איינשרומפן נאך מער און ווערן נאך קלענער און יעצט גיימער ווערן אזוי גרויס ווי א באקטעריע. אונז קוממיר דא אן צו די מייקראסקאפישע פלאץ פונעם מציאות. מייקראסקאפישע פלאץ פונעם מציאות איז דארטן ווי די אויג קען בשום אופן מער נישט זען. אין היינטיגע צייטן קען מען כאפן א בליק אריין אין די וועלט מיט די הילף פון מאכטפולע מייקראסקאופס. א מייקראסקאופ איז עפעס וואס פארגרעסערט יעדע זאך פארן אויג, אזא מאשין, און אז די אויג זאל קענען זען וואס דארטן טוט זיך. אבער אונז קריכמיר יעצט אריין אין יענע וועלט. ווי גרויס זעמיר יעצט? יעצט גיימיר זיין צוויי מייקראמעטער הויעך. א מייקראמעטער איז א מיליאנסטל פון א מעטער. יעצט גיימיר זיין צוויי מייקראמיטערס הויעך, זייער קליין, דאס טייטש גענוג קליין אז די אויג קען עס נישט זען. און ס'דא געוויסע באקטעריע וואס זענען אזוי גרויס, אזוי גרויס ווי אונז זעמיר. אונז לעבן יעצט אין די וועלט פון באקטעריע. באקטעריע, אגב, איז א די קלענסטע מין לעבעדיגע באשעפעניש וואס איז נאר דא, וואס איז נאר דא בנמצא. א מענטש, להבדיל, באשעפענישן, אנדערע חיות, אפילו שרצים, פייגלעך, פיש, אלע זענען צוזאמגעשטעלט פון סעלס, פון צעלן, די צעל איז די ציגל, ס'איז די קלענסטע זאך פון דעם קערפער, פון, זאל עס זיין א מענטש אדער אן אנדערע באשעפעניש. א מייקראב, א באקטעריע, מיין איך צו זאגן, באשטייט פון איין איינציגן צעל. סאו ס'איז דא אזא באקטעריע וואס איז גרויס צוויי מייקראמעטער, און אונז זעמיר יעצט איינגעשרימפן געווארן צו די זעלבע סייז. אט דער פארק, וואו מ'האט דאך אנגעהויבן, אונז זעמיר נאך געווען גרויסע מענטשן, האמיר אנגעהויבן מיט א פארק, דארטן געפינמער זיך. די פארק, פון אונזער יעצטיגע מייקראסקאפישע פערספעקטיוו, איז גרויס א מיליאן קילאמעטער, ס'איז בערך זעקס הונדערט און צוואנציג טויזנט מייל, א מייל איז בערך פוינט סיקס די טא פון א קילאמעטער. אויב אונז זאלן זיך יעצט ארויס לאזן כאפן א שפאציר אין דעם פארק, וואס וואלט פריער אין אונזערן ערשטן גלגול גענומען פֿופֿצן מינוט, וואלט עס יעצט גענומען פֿינף און צוואַנציק יאר אנצוקומען ביז די אנדערע עק. אזוי לאנג נעמט עס צו שפאצירן צו דעקן אזא שטח. צו דעקן א מיליאן קילאמעטער נעמט בערך פֿינף און צוואַנציק יאר. יעצט ממש פאר'ן מיר זעמיר איינגעשרימפן יא האמיר אונז געהאט א בין, געדענקסט די בין די העליקאפטער וואס האט געלאנדעט ממש לעבן אונז, די בין איז יעצט געווארן אויסטערליש גרויס ער איז ריזיג אונז די ביי א סייז ביי א גרויס פון א באקטעריע איז די בין יעצט אזוי גרויס ווי די בארג עווערעסט, עווערעסט איז די העכסטע בארג וואס איז דא אין די גרויסע מענטשליכע וועלט.

ס'לאָזט אַרױס קולות פֿון זיך, ס'ציטערט, ס'רירט זיך פֿון פּלאַץ, אַ לעבעדיקער באַרג. דער באַרג איז לעבעדיק, און אונדז זעמיר ממש װי שטעקן, װי אײַנגעפֿרױרן, װי צוגעבונדן, צוגענאָגלט צו דער ערד לעבן דעם באַרג, װײַל די לופֿט איז יעצט פֿאַר אונדז אַזױ געדעכט, אַז ס'איז ממש װי אַ מענטש זאָל פּרובירן זיך דורכשטופּן אַ געדעכטע האָלץ, אַ צימער, װאָס איז אָנגעפֿילט געװאָרן מיט האָלץ אָדער סײַ װעלכע שװערע געדעכטע זאַך. קוים מיט שוועריגקייטן וואס מען קען געבן א ריר, אזוי זענען מיר אונז, דאס איז אונזער יעצטיגע מצב. און די גרעזל וואס איז אינעם פריערדיגן גלגול געווען א אכט שטאקיגע בנין, איז יעצט אזוי גרויס אז ס'איז ווי א ריזיגע שטאט, ווי ניו יארק, לאנדאן אדער פאריז, א ריזיגע גרויסע שטאט, דאס איז די גרויס פון דעם גראז, ס'טייטש די גראז איז ממש ווי מ'זאגט א מכובד'יגע שטאט, א גרויסע ריזיגע ישוב פול מיט לעבן פול מיט בנינים, דאס איז יעדע אזא גרוזל. און יעצט שטייענדיג אזוי אויף איין פלאץ מער ווייניגער, קיין סאך רירן קען מען זיך נישט, הייבט מען זיך אן אומקוקן, און ס'איז זיך נתגלה פאר די אויגן א נייע וועלט. פריער, און צוויי גלגולים צוריק אלס מענטש, האט מען געזען פאר זיך, ווי געזאגט, א גרוזל, איינס נאך איינס נאך איינס, טויזנטער, הונדערטער טויזנטער גרוזלעך, אלע זעען אויס די זעלבע, זיי זיצן דארטן אזוי צופעליג, אזוי מהיכא תיתי. אני ועם בייס צו די גאנצע געשיכטע דא. יעצט ווי אונז שטיי מיר ביי די גרויס פון א באקטעריע, איז האט זיך אנטפלעקט פאר אונזער אויגען א ריזיגע קאלערפול וועלט. יא, מ'שפאצירט, הייבן זיך אן אומקוקן אויף די גראז און זעען פאר זיך בערג מיט טאלן, מיט וואסערן, מיט וואסערלעך, מיט אוקעאנען. ס'איז דא א ים הגדול און נאך א גרעסערע ווי די ים הגדול און א קלענערע. ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז טרוקן. ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז דא געפערליכע טרוקענישן. און די באשעפענישן וואס דרייען זיך דארטן האבן נישט וואס צו עסן. ס'איז דא אנדערע פלעצער אין די וועלט, אין אונזער נייע גראזיגע וועלט, וואס ס'איז פרוכטבאר, ס'וואקסט, ס'לעבט זיך. ס'איז דא פלעצער וואו ס'איז זייער זייער שווער צו קריכן, ס'איז זייער זייער צוהאקט, ס'איז דא שטרויכלונגען, מכשולים אויף יעדן ריר. אין אנדערע פלעצער איז די ערד גלאט און געשמאק, גוט צו שפאצירן. אבער אנדערש ווי אונזער פריערדיגע וועלט, די גרויסע וועלט, די גרויסע מענטש וועלט, איז די וועלט יעצט דא לעבט, ס'לעבט, ס'איז צוזאמגעשטעלט קודם פון קליינע שטיקעלעך, ס'איז נישט אזוי קליין, פון אונזער פערספעקטיוו יעצט איז עס הייזקעלעך, אין אונזער ערשטן גלגול האמער די זאכן גערופן צעלן, סעלס, יעדע לעבעדיגע זאך, אריינגערעכנט פונעם מין צומח, איז צוזאמגעשטעלט פון סעלס, פון צעלן, יעדע זאך וואס איז טעטיג, וואס איז עקטיוו, וואס ווערט געבוירן, שטארבט אפ, באשטייט פון צעלן. יעצט, דאס איז געווען פריער, יעצט איז עס הייזער, הייזער, הייזקעלעך, בנינים, דאס זענען די צעלן, און יעצט קוקט מען זיך, יעצט קוקט מען זיך אזוי צו, אינטערעסאנט, א גאנצע וועלט פול, און ס'איז אויפגעבויט, און ס'איז שיין, ס'איז אוועקגעשטעלט, ס'איז קאלערפול, און צווישן יעדע פאר הייזער, יעדע פאר סעלס, אזוי האט מען זיי גערופן אמאל אין א פריערדיגן גלגול, איז דא, ס'איז געווען אן אינטערעסאנטע זאך, אז כסדר יעדע שטיק צייט, האלט עס איין, ס'געט אזוי ווי א צי אריין לופט ס'ציט אריין וואס ס'איז דא ארום און ארום אינדרויסן און באלד דערויף לאט עס ארויס פון זיך סאו ס'לאט ארויס פון זיך אקסידזשען דאס איז אגב צוריק צו אונזער גרויסע מענטשליכע וועלט דאס איז וואס געשענט מיטן מין צומח מיט ביימען מיט פלאנצן מיט גראזן און מיט בלומען אז זיי נעמען לופט זיי אטעמען אזוי ווי להבדיל מענטשן און אנדערע באשעפעניש זיי אטעמען נאר דער מענטש ווען ער אטעמט, אטעמט ער אריין אקסידזשען און גיבט ארויס פון זיך אנדערע זאכן, זאכן וואס זענען נישט גוט, נישט וואס זענען שעדליך פארן מענטש אפילו, און די גראזן און די פלאנצן טוען פונקט די פארקערטע, זיי שעפן אריין אין זיך קארבאן דייאקסייד, זאכן וואס איז נישט געזונט פארן מענטש, און ס'ווערט אין זיי פארוואנדלט אין אקסידזשען, דאס וואס דער מענטש דארף יא האבן. סאו, יעצט שטייענדיג דא, שטייענדיג ביי די מצב, ביי די פיצעלע מצב, ביי די. מייקראָ מצב, זעען מיר אונז פון דער נאָענט, וואָס אונז געדענקט מען פון צוויי גלגולים צוריק, זעען מיר אַזוי ווי עס איז דאָ הייזער, עס איז אַ אינטערעסאַנטע שטאָט, הייזער, שיינע הייזער, און נאָך יעדע פּאָר הייזער איז דאָ אַזאַ עפענונג, און יעדע רגע גייט אַזוי מיט אַ צי אַריין, און נאָכדעם בלאָזט צוריק אַרויס. ס'אָטעמט, דאָס איז אַ וועלט וואָס אָטעמט, נישט נאָר די באַשעפענישן וואָס לעבן אין דעם אָטעמען, נאָר די וועלט אַליין אָטעמט. אונז שטיי מיר און באטראכטן מיר די וואונדערן און אונז האב מיר גאנץ פארגעסן, אונז שטיי מיר דא צופיסנס פון א בארג, אבער אונז האב מיר פארגעסן, יא, ווייל דאס איז דאך די כלל, אז אונז פארגעסט מיר פון איין גלגול ביזן נעקסטן וואס איז געווען פריער, איז אונז האב מיר פארגעסן אז די בארג איז באמת אינעם פריערדיגן גלגול איז עס געווען א לעבעדיגע זאך, א זאך וואס רירט זיך, א זאך וואס מאכט אפילו החלטות, קען מען זאגן, איז אויף אמאל די בין, אינעם פריערדיגן גלגול איז עס געווען א בין, אינעם יעצטיגן גלגול, אינעם יעצטיגן נאך קלענערן גלגול איז ער געווארן א בארג, ער האט מחליט געווען אז ער גייט זיך רירן פון פלאץ, און אויף אמאל הייבט אן די ערד ציטערן און זיך ווארפן, ס'דונערט, ס'הייבט זיך אן וואקלען בנינים, די גאנצע שטאט, די גאנצע וועלט רידערט און שוידערט און ציטערט פון שרעק. און נאך פאר'ן ס'האמיר א רגע זיך צו אריענטירן און כאפן וואס קען זיין גייט דא געשען, איך מיין ס'איז קלאר אז אונז האלט מען ביי ממש אויס וועלט, יא? איז אבער א טראפעלע וואסער וואס איז געווען. אויף א דערנעבענדיגן גראז, אונז רעדן מיר יעצט צוריק פון אונזערע גרויס מענטשישע פערספעקטיוו, אין אונזער יעצטיגן קליינעם פערספעקטיוו, איז דער טראפ וואסער וואס דער בין מיט זיין ציטערן האט גורם געווען זאל אראפטראפן פון א דערנעבענדיגן פון א שכינות'דיגן גראז אין אונזערע אויגן יעצט, איז א ריזיגע ספעיס שטיין, א דריטל אזוי גרויס ווי די וועלט, משונה'דיג גרויס קומט צו פליען אין אונזער ריכטונג מיט א אויסטערלישע שנעלקייט. אונז מאכט מיר צו די אויגן, קיין צייט פאר ווידוי איז אפילו שוין נישט דא, מען קען שרייען שמע ישראל, שרייט שמע ישראל און צורישט מען זיך אז די גאנצע זאך ווערט אויס און די זאך קומט אן, אבער אנשטאטס ווערן צוקוועטשט, למעשה איז די ריזיגע ריזיגע שטיין אנגעקומען צו אונז, ס'איז געפילט א שטיקל זעץ, אבער אונז האבן זיך געטראפן אינעווענדיג, אינעווענדיג אינעם צענטער, אינעם בויך, פונעם ריזיגן ספעיס שטיין, פון די וואסער טראפ. און ס'נעמט א רגע, אונז כאפט מען זיך אויף, אזוי מען קומט צו זיך פונעם שאק, און אונז טרעפט מען זיך אין גאר א נייע וועלט, אינטערעסאנטע וועלט. פריער איז אונז געווען שווער זיך צו רירן פון פלאץ, ווייל אונז זעמיר געווען אין געדעכטע לופט, דאס וואס אונז קען מיר לופט, אלס לופט, וואס איז אבער זייער געדעכט. אבער מיט וואסער איז די מעשה שוין אנדערש, ווייל סיי וואסער, סיי לופט, באשטייען פון מאלעקיולס. מאלעקיולס איז די, אזוי ווי סעלס זענען די ציגל, די קלענסטע חלקים פון א מענטש און פון א באשעפעניש און פון די מין הצומח איז מאלעקיולס איז די ציגל די קלענסטע זאך די קלענסטע שטיקל סיי פון לופט סיי פון וואסער ס'איז נאר אביסל אנדערע סארט מאלעקיולס זיי באשטיין פון אנדערע חלקים זיי זענען צוזאמגעשטעלט פון קלענערס אבער דאס זענען די קלענסטע חלקים פון לופט און די קלענסטע חלקים פון וואסער לופט מאלעקיולס. זענען נישט קיין מורא'דיגע מורא'דיגע אחדות'דיגע סארטן באשעפענישן, און זיי זוכן נישט אזוי שטארק די קורבה פון א צווייטן פון פון זייערע ברידער פון זייערע שכנים, יעדער איינער לעבט מער פאר זיך, און דאס איז די סיבה פארוואס לופט איז צו אונז אין די גרויסע מענטשליכע וועלט איז אזוי שיטער אזוי צושפרייט אזוי לופטיג, די וואסער מאלעקיולס זענען זייער זייער סאושעל קריטשערס. זיי האבן זייער ליב צו פארברענגען איינער מיטן אנדערן, זיי האבן ליב צו גיין צוזאמען אין גרופעס, און זיי האלטן אין איין זיך אנשטויסן איינער דעם אנדערן, זיי כאפן זיך אן און זיי לאזן זיך שווער אויס, און דאס איז די סיבה פארוואס וואסער איז אין אונזער גרויסע וועלט גיסעדיג, אזוי ווי וואסער איז וויאזוי וואסער איז, וויאזוי אונז קען מען וואסער, ווייל יענע מאליקיולס לעבן אסאך נאנטער צוזאמען, אבער זיי שפרינגן כסדר ארום, זיי שפרינגען, זיי כאפן זיך אן, דער נעקסטער כאפט זיך אן מיט אים, אזוי. פון דעם באקומט מען אונז וואסער וואס שטייט נישט אויף איין פלאץ פארגליווערט, פארקלאצט, ס'רירט זיך, ס'איז לעבעדיג, אבער פון די אנדערע זייט איז עס יא א זאך פאר זיך אליין, ס'איז נישט ווי לופט, ס'איז א. לעבעדיגע דינאמישע זאך, ס'איז א געדעכטע זאך וואס איז לעבעדיג און דינאמיש און זיצט נישט איין אויף איין פלאץ פאר איין רגע נישט. אונז יעצט, יא, אונז אין די מייקראסקאפישע גרויס פון א באקטעריע, טרעפט מען זיך יעצט צוזאמען מיט נאך צענדליגע טויזנטער אנדערע מייקרא-ארגאניזמס, טרעפט מען זיך מיט אנדערע באשעפענישן וואס זענען די זעלבע סקעיל, די זעלבע סייז, די זעלבע גרויס ווי אונז, און ס'איז אלע מינע סארטן באשעפענישן וואס מען קען זיך נאר פארשטעלן, ס'איז דא רינדעכיגע, ס'איז דא וואס זענען אזא שעיפ, אזא אויסשטעל, ס'איז דא וואס זענען מער לענגליכיג ווי שלענג, אנדערע ווי פיש, יעדער איינער האט זיך זיין זאך, אזוי זעט עס אונז אויס, אונז ווייסט מען נישט פונקטליך וואס דא טוט זיך, אבער יעדער לויפט און יעדער פליעט, עס איז דא פון זיי וואס פליען עפעס אויסטערליש שנעל, עס איז דא וואס פליען אזוי שנעל ווי אן עראפלאן אין אונזער גרויסע מענטשליכע וועלט, און אונז טרעפן זיך מיט, און נאכאמאל אין אונזער גרויסע וועלט קענען מיר אונז די אנדערע באשעפענישן אלס וויירוסעס, אלס באקטעריע, און אפילו אלס צעלן, די צעל אז, אזא צעל, אזא סעל, יעדער איינער טוט זיך זיין זאך, אבער אלעס פליעט, קיינער שטייט נישט שטיין אויף איין פלאץ, און אונז אויכעט. אונז אליין, יעצט פליען מיר, פליען מיר, פריער זעמער געווען כמעט אומבאגוועגליך אין די לופט, אבער דא, יעצט אין די וואסער וואס טאנצט און שפרינגט און שלעפט אלעס מיט מיט זיך, אונז ווערן מיר אויכעט געווארפן און געטראסקעט אזוי ווי יענעם פון הודי וואס מען זאגט פרייטאג צונאכטס, ארויף יעלו שמים ירדו תהומות, ס'שאקלט און יחוגו וינועו כשיכור, אבער פרייליך און לעבעדיג. עס איז צייט צו שרינקן אביסל ווייטער, און לאמיר גיין נאך איין שטאפל, גיין נאך, לאמיר שרינקן נאך איין שטאפל קלענער, נאכאמאל די צירופים, די שמות, יא, מען זאגט וואס מען דארף צו זאגן און מען טוט וואס מען האט צו טון, און אונז זעמיר נאכאמאל איינגעשרינקן פריש און יעצט זעמיר געווארן די גרויס פון א מאלעקיול, א מאלעקיול בערך צוויי נענאמיטערס גרויס, א נענאמיטער איז א מיליאנסטל פון א מעטער, צוויי נענאמיטערס גרויס, און יעצט אונז זעמיר א מאלעקיול אין דעם טראפן וואסער, וואס דער טראפן וואסער זיצט אויף א גראזל, וואס די גראזל זיצט אין א פארק, יא? געדענקסט, אונז האמיר אנגעהויבן, אונז האמיר אנגעהויבן מיט א פארק וואס איז באדעקט מיט גראז. סאו די טראפ אין וואס אונז זעמער, קוקט אונז יעצט אויס, איז צו אונז, נישט ס'קוקט אויס, ס'איז באמת אזוי, איז צו אונז יעצט אזוי גרויס פונקט ווי די לבנה איז פאר א מענטש אין די גרויסע וועלט. די גראזל אויף וואס די טראפן וואסער ליגט איז אזוי לאנג ווי די וועלט,

די יא די סאו די פארק איז די סאלער סיסטעם די גראזל איז די וועלט און די טראפן וואסער אין וואס אונז זעמער יעצט פארכאפט אלס א מאלעקיול אלס די אלס א אלס א באשעפעניש די גרויס פון א מאלעקיול איז אזוי גרויס ווי די לבנה. און די וועלט איז א אמת לעבעדיגע וועלט יעדע זאך וואס איז דא דא רוקט זיך פון פלאץ די בנינים די ערד די שטיינער אלעס רירט זיך און ציטערט און ווארפט זיך פון יעדע זאך קומט ארויס ענערדזשי קומט ארויס עפעס כח יעדער איינער טוט עפעס, אלעס אלעס אלעס איז אקטיוו, און אונז זעמיר דאך דא א מאלעקיול, יא, סאו אונז האבן זיך אנגעהויבן באקענען מיט די וועלט אויף די מאלעקיולער לעוועל, דאס הייסט אויף דעם שטאפל ווי די ווי ווען פון מאלעקיולס, איז די און די טראפן וואסער, וואס איז אזוי גרויס ווי די לבנה אין וואס אונז זעמיר יעצט פארכאפט, באשטייט פון איין און צוואַנציק סעקסטיליאן מאלעקיולס, איין און צוואַנציק סעקסטיליאן וואסער מאלעקיולס. סעקסטיליאן איז א נומבער וואס באשטייט פון אן איינזער נאכגעפאלגט מיט איין און צוואַנציק זיראוס, מיט איין און צוואַנציק נולן. דאס איז די ציפער פון מאלעקיולס וואס איז דא אין א טראפ וואסער. און אונז זעמיר יעצט אזוי, די גרויס פון א מאלעקיול זעמיר איינס פון איין און צוואַנציק סעקסטיליאן אנדערע אזעלכע באשעפענישן וואס זענען די זעלבע גרויס ווי אונז. יעצט די וועלט, די לבנה, די וואסער טראפ, די ריזיגע גיגאנטישע לבנה גרויסע וואסער טראפ, איז מורא'דיג מורא'דיג אקטיוו, ס'איז דארטן די וואסער מאלעקיולס רוען נישט פאר קיין איין רגע, זיי פליען מיט א מורא'דיגע שנעלקייט, און קראכן אריין איינער אינעם אנדערן הונדערטער טריליאנען מאל יעדע סעקונדע, ס'הייסט יעדער וואסער מאלעקיול כאפט און געבט זעצעס הונדערטער טריליאנען מאל יעדע סעקונדע, און זיי פליען מיט א מורא'דיגע שנעלקייט, זיי פליען פֿערצן הונדערט און דרײַסיק מייל פער שעה, צוויי טויזנט דרײַ הונדערט מייל פער שעה, ס'איז אפאר מאל אזוי שנעל ווי דעם געווענטליכן עראפלאן. אויב אונז זאל מען נעמען די שנעלקייט, די שנעלקייט פון די וואסער מאלעקיולס, און עס צוריק אויפבלאזן לויט אונזערע השגות און אריינטראגן אין אונזער גרויסע וועלט, וואלט עס געמיינט אז א וואסער מאלעקיול פליעט צוויי טויזנט מאל אזוי שנעל ווי די שנעלקייט פון ליכט. יא, א ליכט שטראל איז די שנעלסטע זאך וואס איז דא, ס'פליט די שנעלסטע וואס איז נאר שייך, ס'קומט אויס בערך איבער א ביליאן קילאמעטער א שעה, בערך זעקס הונדערט און זיבעציק מיליאן מייל פער שעה, איז אויב אונז זאל מיר נעמען די וואסער מאלעקיולס און זיי אויפבלאזן בהשגה ובהדרגה אריין אין אין אונזער גרויסע וועלט, איז יענע צוויי טויזנט דרײַ הונדערט קילאמעטער א שעה וואלט אין אונזער גרויסע וועלט געווען צוויי טויזנט מאל שנעלער ווי די שנעלקייט פון ליכט, איז קען מען זיך פארשטעלן וויאזוי אונז, צוריק אין אונזער גאר קליינע מאלעקיול וועלט, אונז זעמיר יעצט אזוי גרויס ווי א מאלעקיול, ווי שנעל דאס קומט אונז פאר, אזוי שנעל קומט עס פאר דארטן, אזוי שנעל ווי ס'וואלט אין אונזער גרויסע מענטשליכע וועלט פארגעקומען א שנעלקייט צוויי טויזנט מאל די שנעלקייט פון ליכט, אזוי שנעל פליען די וואסער מאלעקיולס אין יענע וועלט ווי אונז זעמיר יעצט, אין די וועלט ווי אונז זעמיר אזוי גרויס ווי א מאלעקיול. און אין אונזער גרויסע וועלט, יא, ווי אונז זעמיר באמת יא אינדרויסן פון די גאנצע געשיכטע דא, האמיר אונז א שטיקל שייכות מיט די געלויף, מיט די שפרינגערייען, מיט די קראכערייען פון די מאלעקיולס. אונז קען מיר עס אלס היץ און קעלט. די. שנעלקייט, און די שפרינגען מיט די עקסידענטס מיט די קראכעריי, דאס איז די דורכשניטליכע מצב פון וואסער. יא, ס'איז דא, ווי געזאגט, אין א טראפן וואסער איז דא בערך איין און צוואנציג סעקסטיליאן וואסער מאלעקיולס וואס פליען און קראכן אריין. ווי שנעלער זיי באוועגן זיך, ווי שנעלער זיי שפרינגען, ווי שטערקער זיי שפרינגען, וואסער מער אימפעט זיי קראכן אריין איינער אינעם אנדערן, אלץ מער הייס איז די וואסער. און וואס שטייטער אלץ קעלטער. איז היץ און קעלט, קאלטע וואסער און הייסע וואסער, דער כלל אגב איז אמת נישט נאר פאר וואסער אויך פאר לופט, נאר אונז זעמער דא ביי וואסער, וואס הייסער מיינט עס אלץ מער ענערדזשי איז דא דארטן, אלץ מער שפרינגען זיי, אלץ שנעלער גייען זיי, וואס קעלטער ס'איז, אלץ שטייטער גייען זיי, אבער אפילו שטייט, שטייטערהייט, באוועגן זיי זיך נאך אלץ אויף א אבנארמאלן, מיט א אבנארמאלע שנעלקייט און מיט אן אבנארמאלן טעמפא. ווען וואסער איז אייז, טאנצן נאך אלץ די וואסער מאלעקיולס מיט א שנעלקייט פון צווישן טויזנט און צוועלף הונדערט מייל פער שעה. דער פארגליווערטע פארפרוירענע אומבאוועגליכע אומרירבארע שטיק אייז אינעווענדיג אין דער גאר גאר קליינע וועלט אויף דער שטאפל ווי ווי מען קומט נאר צו מאלעקיולס דארט ווי אונז זעמיר יעצט אין אונזער געשיכטע דארטן פליען זיי ארום עפעס אבנאר דא א מין ברען פון אקטיוויטעט וואס אונז זעמיר נישט נארמאל אינעם ווירקליכן לעבן מען זעט דער גאנצער עולם דארטן שפרינגט און פליעט און טאנצט און קראכט אריין אויף אזא אופן, אויף מיט אזא שנעלקייט און אויף אזא פארנעם. די פראבלעם דא איז נאר אז אונז האמיר נישט די כח, אונז זעמיר אזוי גרויס ווי זיי, אונז זעמיר פון דעם זעלבן גרויס ווי די וואסער מאלעקיולס, אונז האמיר דאך איינגעשרומפן צו זייער סייז, אבער אונז זעמיר נישט געמאכט פון דעם זעלבן מאטריאל, אונז זעמיר דאך מענטשן, אונז זעמיר קליינע שוואכע מענטשן, אונז האמיר נישט זייער ענערדזשי, אונז האמיר נישט זייער כח, אונז האמיר נישט אין זיך די סובסטאנצן וואס זיי האבן אין זיך, איז במילא אונז כאפט מען בסך הכל שטיי מיר דא אינמיטן פון א דזשאנגל מען כאפט קלעפ און זעצעס פון אלע זייטן און ביז איין אזא קלאפ גיט אונז א גוטן שטויס און אונז פלי מיר ארויס אזא שטויס מיט אזויפיל קראפט אז אונז טרעפן זיך אינדרויסן פון די וועלט אונז טרעפן זיך אינדרויסן פון דעם וואסער טראפן אונז טרעפן זיך אויף אמאל צו א פלאץ וואס אונז האמיר אנגעהויבן דארטן אבער אונז האמיר שוין פארגעסן ווי דאס זעט אויס א פלאץ וואס איז ליידיג און רואיג מען קען זיך שווערליך דארטן רירן. נישטא קיין סאך אקטיוויטעט דא, און נישטא קיין סאך טעטיגקייט, וואס לופט מאלעקיולס זענען זייער רואיג, און ס'איז נישט דא די ברענענדע קאך, ס'איז נישט דא די דיסטרעקשאנס, ס'איז נישט דא די נויז, די רעש, די טומולט, ס'איז נישט דא דא, דא איז שטיל, געפערליך שטיל, אביסל ארויפצו איז דא נאך עפעס אזא באשעפעניש פון אונזער גרויס, עס באוועגט זיך אויך אזוי קלאצעדיג, נישטא וואס צו טון דא מער, עטס קומען פון דא. יא, פארדעם זעמיר אריינגעגאנגען אין יענע וועלט, פארדעם זעמיר אריינגעגאנגען אין די וואסער טראפ, וואס איז אויך געשען אויף א מורא'דיגע פארנעם, מיט א רעש, מיט א טומל, יא, ס'האט אויסגעזען ווי זאכן ווערן חרוב, ס'איז נישט חרוב געווארן, פארקערט, ס'איז געווען די געבורט פון א נייע זאך, ס'האבן זיך געטראפן פון די לופט אריין אין יענע וואסעריגע אקטיווע וועלט, ס'איז פול מיט עקטיוויטי, ס'איז פול וואס צו זען, ס'איז דא וואס צו טון, און מ'האלט אין איין פליען, און כמעט נישטא קיין צייט צו טראכטן, שווער צו פאוקעסן, טרעפן זיך צוריק אין די וועלט, ס'האבן שוין פארגעסן אבער וויאזוי ס'זעט אויס, ס'האבן זיך שוין אפגעוואוינט דערפון, ס'איז זייער זייער שטיל און רואיג און געלאסן אלעס, און ס'בלייבט יעצט נאר איבער אביסל צייט צו טראכטן, וואס האבן מיר אונז געטון דארטן פריער, וואס איז געווען, מען מאכט א סך הכל, א תמצית פון די גאנצע געשעפט. און יעצט קען מען אזוי ווייטער מגולגל ווערן, יעצט קען מען ווערן נאך קלענער, יעצט קען מען ווערן נאך קלענער, און די זעלבע זאך קען גיין אויך אויף פארקערט, יעצט קען מען בעצם ווערן גרעסער, נאך גרעסער, גאר גרויס, גיגאנטיש גרויס, און איבעראל. דאס הייסט צו יעדע דרגה, יעדע שטאפל, יעדע סייז ווי אונז זאלמיר נאר אנקומען, גייען מיר זיך באגעגענען מיט א וועלט וואס אונז זעהן מיר נישט פון אונזער פערספעקטיוו דא אין אונזער געווענטליכע מענטשליכע גרויס אין די מין מציאות אין וואס אונז לעבן מיר און אין וואס אונז פונקציאנירן מיר במשך די פאר צענדליגע יארן וואס אונז דריימיר זיך דא ארום. ווייל איבעראל איז עס אנדערע מושגים, אבער איבעראל איז טוט זיך, איבעראל איז דא זאכן, און איבעראל אויף יעדן שטאפל, אויף יעדע מדריגה, איז דא די אויסטערליש גרויסע און ווייטע זאך וואס איז אויסטערליש גרעסער ווי אונז און אזויפיל ווייטער פון אונז, און אויכעט איז דא דארטן אין יעדע פלאץ, אויף יעדע מדריגה, ביי יעדע אזא סטעפ, ביי יעדע אזא גלגול, איז אויך דא די זאכן וואס זענען מורא'דיג קליין און מ'באמערקט גארנישט וואס דארטן טוט זיך. דא ווי אונז זעמיר יעצט, איז עס די מיקראסקאפישע וועלט, שוין אפגערעדט פון די מאלעקיולער וועלט, די וועלט פון וואס איז די סייז, די גרויס פון מאלעקיולס, וואס אונז זעהן מיר, דארטן טוט זיך, טוט זיך און ס'לעבט זיך, סאך מער ווי אונז האמיר אויסגעשמועסט. איבעראל איז עס דא, נאר אונז האמיר באקומען א געוויסן תחום, יעדע פלאץ, ביי יעדע מדרגה ווי אונז זעמיר האמיר באקומען א געוויסע תחום פון השגה. וויפיל אונז קען מיר זעהן, וויפיל אונז קען מיר באמערקן, וויפיל אונז קען מיר פארשטיין, וויפיל אונז קען מיר משיג זיין, אבער איבעראל איבעראל ווייסן מיר אז ס'הייבט זיך אן סאך פריער ווי אונז הייבן מיר אן זעהן, און ס'לויפט סאך ווייטער ווי ביז ווי אונז קען מיר זעהן, ביז ווי אונז קען מיר משיג זיין. איז במושכל ראשון קען זיין אז ס'קומט אונז צו לאכן פון די מייקראבס, פון די באקטעריע, פון יענע קליינע וועלט דארטן, וואס זיי מיינען אז זיי מיינען טאקע אז זיי האבן עס געכאפט, זיי מיינען אז דארטן טוט זיך, אז דארטן איז עקטיוו, אז דארטן איז לעבעדיג, איז דאך גארנישט מער ווי א קליינע קליינע פרעקשן פון א טראפן וואסער, א מאלעקיול אין א טראפן וואסער איז סאך ווייניגער, סאך קלענער, סאך מער מינדערוויכטיג און מינדערווערטיג ווי א מענטש איז אין די וועלט, א מענטש אין אונזער וועלט איז דאך איינער פון זיבן ביליאן, יענער איז איינער פון איין און צוואנציג סעקסטיליאן, רבונו של עולם. אבער דען דארף מיר אבער הערן אין די זעלבע צייט וואס די אנדערע, די גאר גרויסע, אנדערע באשעפענישן פון אונז, וואס זענען אויך באשאפן געווארן, און וואס קוקן אן אונז, ס'טייטש נישט אונז יעדע יחיד מענטש, נאר אונזער גאנצע וועלט, מיט אלע זיבן ביליאן מענטשן, און אייגנטליך אפשר אונזער וועלט מיט די זון, מיט אלע כוכבי לכת אינאיינעם, קוקן זיי אן ווי יענעם טראפן וואסער, ווי אונז קוקט מען אן יענעם טראפן וואסער, אבער זיי לאכן אויך נישט פון אונז, אזוי ווי ווער מיינסטו דו ביסט, האלא, ווייסט, קוק וואס טוט זיך דא אין מיין גרויסע וועלט. ווייל זיי ווייסן אז זיי, ביי דעם גלגול, ביי דעם שטאפל האבן יענע שוין געכאפט אז זיי זענען אויך נישט מער ווי גארנישט שבגארנישט אין קאנטראסט צו די נאך גאר גרעסערע אומפארגלייכליך גרויסע זאך וואס קומט נאך זיי, וואס קומט העכער זיי ווי דער עולם אין וואס זיי זענען נאר א ניען בייס, א פינטל, א שטויבל, א ברעקל, א וואסער טראפ און א מאלעקיול. און אינדערצווישן לאמיר זיך מאכן א לחיים פארן לעבן, אז אונז זעמער דא, אונז לעבן מיר, אונז קען מיר טראכטן, מען קען האבן אזעלכע השגות, און מען קען באוואונדערן די באוואונדערנדע מעשים, די בריאה, די אויסטערלישקייטן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, זאכן וואס אונז קען מיר זען, זאכן וואס אונז קען מיר עקספיריענסן, און זאכן וועגן וואס אונז קען מיר טראכטן, אונז קען מיר זיך פארשטעלן. און באוואונדערן, באוואונדערן די גרויסקייט פון דער וואס האט באשאפן מיך און דיך און אונז אלע, און קוקט אויף יעדן איינעם, אויף יעדן דיטעיל, אויף יעדן ברעקל, אויף יעדעם איינעם אינדיווידזשעלי, אויף יעדנס געברויכן. דאס איז דאך די טייטש פון השגחה פרטית, דאס איז די טייטש און די גדלות פון דעם מושג השגחה פרטית. לחיים מאכט מען אויף א גוטן גלעזל וויין, א גוטע גלעזל וויין קומט פון רעד גארדן וויין אימפארטס, רעד גארדען וויין אימפארטס איז א, מער אזוי ווי מען זאגט אזא בוטיק, היימישע וויין אימפארט קאמפאני, וואס אירע העדקווארטערס געפינט זיך אין עירמאונט ניו יארק, די היימישע עירמאונט ניו יארק. סאו מען רעדט דא פון אידן וואס דאווענען מיט אונז צוזאמען אין בית מדרש, און קענען אינטימעטלי יעדן פלאש וויין וואס זיי שטעלן ארויס צום פארקויף אין די געשעפטן, זיי קענען דעם וויין, זיי קענען אונזער טעיסט, אונזער געשמאק, און זיי פארשטייען וואס דער עולם האט ליב. איז א איז א לחיים אויף א גלאז וויין אריין געברענגט דורך רעד גארדען וויין אימפארטס, לכאורה די ריכטיגע זאך צו טון, א לחיים מיט א ברכה פאר דעם, א נאך ברכה נאך דעם, א שהחייני, אויב ס'איז א בעסערע וויין ווי דער וואס איך קען ביז יעצט א חידוש פון א וויין, און זיך ווינטשן איינעם דעם אנדערן גוטע ברכות, נישט אזוי? ברכה און הצלחה.